ערב שבת בהר בחוקותי, אונז האלטן שוין אין די זעקסטע וואך פון ספירת העומר, די ערשטע זאך וויל איך דערמאנען מיין קאמפיין וואס אונז מאכן אין די טעג, לכבוד ערב שביעות, קבלת התורה, קענען ממשיך זיין אין אונזער תורה, איינע פון די חסרונות. פון מיין מהלך וואס איך טוה, איז אז זייער אסאך זאכן זענען וואס מ'רופט ווירטואל, עס געשעט אזוי דורך רעקארדינגס, דורך אימעילס און אינטערנעט, און ס'איז שווער זיך סתם צו טרעפן, ס'איז שווער צו וויסן מיט וועם מען רעדט, ווער הערט אויס, נישט אלעמאל ווייסט מען, האפט אלעמאל אז ס'איז דא מער ווי ס'זעט אויס, און עס דארף א תיקון, אם ירצה השם מ'ארבעט אויף דעם. דארף מען מאכן פנים בפנים דבר השם עמכם, די פנים אל פנים וואס אידן לערנען, דאס ברענגט אראפ ברענגט אראפ א גרויסע השראה א גרויסע גילוי שכינה וואס אונז גייען רעדן אין די שיעור, יעדע איינער וואס ברענגט זיין פנים זיין פעיס זיין איידיע, איינע פון די מ"ט פנים פון די תורה, ברענגט עס צוזאמען. ווען מען לערנט אנליין ווען מען לערנט פון רעקארדינגס איז עס ווייניגער דא פנים עס איז מער בבחינת אחוריים עס איז מער בבחינת אזווי א העלמה א הסתר פנים זעט נישט קלאר די פנים. סאו איין עצה און איין חלק פון די עצה און עס העלפט אמת'דיג איז ווען מען איז זיך משתתף מיט געלט ס'איז טאקע שווער צו זען די פנים פון יעדע איינער וואס הערט אויס אין די. עלעקטראנישע אופנים, אבער איין זאך האבן זיי אויסגעפיגערט די עלעקטראנישע אופנים אז געלט נעמען איז זייער גרינג, ס'פארט זייער זייער געשמאק, אין די זעלבע אין די זעלבע ווייערס און די זעלבע קאנעקשאנס וואס ס'פארט די דברי תורה קען צוריק פארן די געלט, הגם ס'קען נישט פארן בפועל ממש די גוף, פלייש און לחיים טרינקען פארן נישט אזוי גוט, אבער געלט פארט זייער גוט, סאו דאס איז א חלק פון די תיקון, א חלק פון די בנין, א חלק פון די פנים אל פנים תורה וואס אונז ווילן בויען, איז אז מ'איז זיך משתתף אין געלט, איך לייג אין א לינק אונטער די ווידיאו, זאל זיך קענען משתתף זיין אין דעם. יעצט אזוי, אונז הייבן שוין אן צו קענען זעהן די ענד, די גאול פון די שבעת ימי ספירה, שבע שבתות וואס מען ציילט, אזוי ווי יעדע זאך דארף מען וויסן מאין באת, פון ווי אונז קומען, אונז קומען. פון מצרים פון די טהרה פון קליפת מצרים אונז האבן מסביר געווען לפי דרכינו פון די הכרה אז ס'קען זיין אנדערע זאכן ס'קען זיין אנדערע וועגן פון לעבן ס'קען זיין אזא זאך אז די אמת כמות שהיא זאל זאל פירן א מענטש גרויסע חידוש ס'קען בכלל זיין אזא זאך. און מיר זענען אדורך געגאנגען געוויסע איידיעס וואס מען האט פרובירט ארויסצוברענגען, ארויסצוברענגען מכח אל הפועל צו קענען אריינטראכטן ווי אזוי דאס קען געשען, לעצטע וואך האבן מיר גערעדט וועגן די כלל און די פרט, אסאך וועגן דעם. מ'קען רעדן וועגן די פארשידענע אופנים פון קאנעקטן די די גרויסע איידיע וואס אונז זעען וואס הייסט יציאת מצרים, דאס איז די גרויסע איידיע פון יציאת מצרים מיט די לייף דעי טו דעי ליווינג וואס מ'רופט עס וואס מ'דארף טון און באמת באמת. ס'שטערט מיך ווייל ס'איז כמעט א קלישעי, יעדער איינער רעדט וועגן דעם, אלע דרשנים, אלע בעלי מוסר, אלע בעלי חסידות, יעדער איינער פרובירט צו טון די זעלבע זאך, און כ'הייב שוין אן צו טראכטן אסאך מאל אז מ'רעדט וועגן דעם, כ'מיין, אסאך מאל טראכט איך אז ס'איז בעסער צו בלייבן מיט די סתירה, לאמיר זאגן אז ס'איז דא א גרויסע איידיע, ס'איז דא א אמת, אמת השם לעולם הלליה, דאס איז די אמת, און עולם הזה איז עולם השקר, און מ'דארף זיך אן עצה געבן מיט דעם. און די אלע דרשות וואס מ'זאגט מ'דארף עס קאנעקטן, מ'דארף, מ'דארף, מ'וויל, מ'וויל לעבן די אמת. ס'איז, ס'סאונד מזיוף מתוכו. כ'זע נישט ווי, ווער איז עס מקיים, כ'זע נישט וויאזוי. סתם צו זאגן דרושים איז דאך נישט אינטערעסאנט, מ'דארף עס קענען זאגן, מ'דארף זאגן דרושים, מ'דארף דורש זיין די תורה אויף א וועג וואס אונז קענען, עס קען אונז געבן א הענדל אויף דעם, יא, אזוי ווי זאגט שלמה המלך מ'דארף א ידיים מ'דארף קענען זיך קאנעקטן מיט דעם מ'דארף עס קענען ניצן אז מען קאנעקט עס מיט דעם ריכטיג קען מען עס ניצן אבער מען דארף טרעפן א וועג וואס מען קען עס ניצן. סאו דאס איז על כל פנים די גרויסע צווייטע סוגיא דאס איז די גרויסע צווייטע סוגיא יעצט איז דא א דריטע סוגיא ווי געזאגט פסח ספירה שבועות דאס איז א כללים פאר כל התורה כולה פאר גאנץ לעבן ס'איז נישט נאר אויף מ'איז מרומז אין די טעג אזוי האבן מיר געלערנט לעצטע וואך מרומז אין די טעג דאס אליינס איז א געוויסע וועג וואס אונז באקומען א הענדל אויף דעם אז מ'לייגט עס אריין אין געוויסע טעג און געוויסע זמנים, אבער עס איז בעצם דברים עצמיים וואס מ'דארף פארשטיין, אין אנדערע ווערטער ס'גייט אדורך, ס'איז שוין געענדיגט שביעות, ס'איז שוין געענדיגט, מ'האט שוין געגעסן אויפגעגעסן די גאנצע טשיז קעיק, מ'איז נישט פטור געווארן פון טרעפן א תירוץ אויף די קשיא. אקעי. יעצט קומען אונז אבער אן צו די דריטע פארט, פארט טרי פון די דראמא. פארט טרי פון די דראמא איז. די די מאין באת ולאן אתה הולך יא ווי איז אויף די וועג וויאזוי מען גייט, מיין די וועג איז וואס מען גייט פון ווי מען איז געקומען ביז ווי מען גייט ביז די רעזאלט ביז די ענד ביז די פלאץ ווי אונז ווילן אנקומען און די פלאץ איז אזוי ווי יעדער איינער זאגט על פי פשט כדי להגיע צו מתן תורה צו הר סיני צו חג השבועות צו א יחוד צו א קלארקייט צו א מדריגה של אמת באמת דאך דארף נאך זייער גוט פארשטיין וואס איז די חילוק פון די מאין באת פון די אנהייב און די לאן אתה הולך פון די ענד, זאגן פסח איז טייטש אז ס'איז פורץ, ס'ברעכט זיך אריין, מלך פורץ גדר, ס'עקספלאודט אין די וועלט, אזא זאך, אזא מראה, אזא מורא גדול, אזא גילוי שכינה וואס זאגט אונז שיש, שיש שם, ס'דא אזא מעגליכקייט פון אזא סארט זאך. און שבועות איז דאך די זעלבע זאך ווי ירד ירד השם לעיני כל העם על הר סיני דאס איז דאס איז חג השבועות דאס איז מתן תורה דאס איז אויך אזא זאך אז די גאנצע חילוק איז דאך נאר אז שבועות איז נאך די גאנצע ספירה און פסח איז פאר די ספירה און באמת אויב מען וועט פארשטיין קלאר די רילעישאנשיפ צווישן די צוויי מראות צווישן די צוויי התגלות'ן, אזוי ווי מען זאגט, על ים נגלה עליהם און על א ועל סיני נגלה להם, די צוויי סארט גילוי שכינה, די צוויי סארט גילוי שכינה מיינט דאך גילוי האמת, יא, וויאזוי, צוויי סארט וועגן וויאזוי די אמת איז מופיע, וויאזוי די אמת טרעפט זיך, וויאזוי די אמת פלאצט ארויס, וויאזוי די אמת שטעלט זיך אוועק בעולם הזה, צווישן מענטשן, צווישן אידן, וועט מען פארשטיין וואס דאס איז בעצם די זאך וואס קאנעקט זיי, דאס איז דאך די גאנצע זאך וואס אונז זאגן, אונז ווילן דאך קענען לעבן דאס. פסח זאגט נאר אז מען קען, א פאטענשעל, מען קען, חומר בלי צורה, אה, מען קען, און שבועות זאגט אז מען טוט עס טאקע, יא, דאס איז קבלת התורה, מען האט טאקע די תורה, ס'דא א תורה, הייסט אז מען האט, אז ס'איז דא א תורה, אז ס'איז דא א גאט, אז ס'איז דא די שכינה, דאס שטייט שוין אין פסח, אז די אידן האבן באקומען די תורה, דעי קאנעק, דעי. און מ'האט עס אריינגעפלאגט יא, כאילו מ'האט עס איינגעפלאגט, ס'איז א גרויסע מאשין, מ'טרעפט א שיינע גרויסע מאשין, ס'קען עס, ס'שטייט אויפן צעטל, די מאשין קען טוהן כך וכך, ס'אלץ פיין און וואויל, דאך דארף מען ארבעטן אויף די מאשין, מ'דארף עס עפעס אפשר צאמשטעלן, דאס איז ספירת העומר, נאכדעם איז דא א זאך מ'דארף איינפלאגן די מאשין, און די איינפלאגן פון די מאשין, ס'איז די זעלבע מאשין וואס איז געווען פריער, אבער יעצט ארבעט עס, יעצט איז עס פועל, יעצט טוט ער, יא דאס איז די גאנצע איידיע פון מתן תורה, פון די לוחות, פון שבועות, מ'קען זאגן דרושים אויף יעדע פרט, אבער דאס איז די איידיע. און און די זאך וואס ברענגט מוציא מכח אל הפועל די זאך וואס ברענגט דעיס דעיס איז די די שבעת ימי הספירה שבעה שבועות הספירה יא סארי סאו איך טראכט אז צו פאוקעסטן צו זיין טהור צו זיין שטיין קעגן יא לקראת האלהים צו גיין קעגן די חג השבועות איז איינע פון די וועגן ווי אזוי בעצם מען ברענגט עס אזוי ווי רעדט מען אסאך מאל אז ספירת ספירה איז א הכנה פאר מתן תורה, וואס איז די הכנה אז מען גרייט זיך צו מתן תורה אז מען ציילט טעג אזוי שטייט אין חינוך ביז מתן תורה דאס איז אליין א וועג וויאזוי מען טוט עס, סאו לאמיר פרובירן צו פארשטיין די חילוק, און פרובירן צו זאגן א געוויסע וועג וואס איך קען פארשטיין און אויך אפשר אפילו אריינלערנען לערנען די זוהר א שטיקל זוהר וואס איך וויל דא לערנען. סאו אזוי. אין דעם שטיקל זוהר וואס איך שטעל זיך דא אין מיין סדר פון די זוהר תצוה מאמר וואס איך האב געמאכט צו תשמא איז עס פרק ד' סארי פרק ה', פרק ה', איך וועל עס ארומשיקן בלי נדר אויב איך קען קום אן, פרק ה', דא רעדט די זוהר וועגן די שאלה וואס איז טייטש חג השבועות, אונז לערנען דאך אזוי, עס שטייט צוויי מאל שטייט עס אין די תורה יא, אין פרשת אמור און אין פרשת ראה. שטייט שבע שבתות ספרת לך ספרתם לכם ממחרת השבת שבע שבתות תמימות עד ממחרת השבת השביעית תספרו חמישים יום דאס איז איין זאך וואס עס שטייט אנדערע פלאץ שטייט מהחל חרמש בקמה תחל לספור שבעה שבועות ועשית חג שבועות לה' אלקיך דאס איז פרשת ראה ס'איז אנדערע ווערטער אונז ציילן זיבן צוויי אנדערע זיבנס, אדער שבע שבתות, אדער שבע שבועות, איינמאל שטייט שבתות, אין פרשת ספר ויקרא אין פרשת אמור שטייט שבתות, אין ספר דברים אין פרשת ראה שטייט שבועות, איין חילוק וואס מען דארף פארשטיין, איז דאך דא א חילוק, פון די צוויי מקורות פון מצות ספירת העומר ווי ס'קומט אן, פרשת אמור שטייט מ'קומט אן והקרבתם מנחה חדשה לה'. און דארט שטייט די אלע הלכות פון די מנחה חדשה פון די שתי הלחם וואס קומען מיט מיט מיט דעם די קרבנות וואס קומען מיט דעם און צום סוף פירט ער אויס אז מ'מאכט בעצם היום הזה מקרא קודש אז ס'איז א חג אבער ס'שטייט נישט גלייך אז די עיקר דארט איז די קרבן פון די מנחה חדשה וואס אונז גייען מקריב זיין שבועות וועגן דעם רעדט די זוהר אין די נעקסטע מאמר מ'וועט אנקומען דאס צו פארשטיין. נאכדעם אין פרשת ראה אין ספר דברים שטייט אז וואס מאכט מען מיט דעם חג שבועות, אוודאי חג שבועות קומט מיט מיט קרבנות מיט אלע זאכן אבער די דגש איז אז מען מאכט שבועות, עס איז זייער אינטערעסאנט ס'איז דא חג שבועות עס ווערט געבוירן פון ציילן שבע שבתות, שבע שבתות ווערט אויכעט די קרבן, די קרבן גייען אונז נישט רעדן אויף די מינוט. אזוי הייסט טאקע די חג אין ספר שמות שטייט שוין ועשית חג שבועות און דאס איז די צוויי זאכן וואס שטייט א דריטע אינטערעסאנטע זאך שטייט אין ספר במדבר אין פרשת פנחס שטייט וביום הביכורים בהקריבכם מנחה חדשה לה' בשבועותיכם שטייט כאילו אלע זאכן וואס זענען דא אין שבועות יום הביכורים וואס בכלל נישט רעדן נישט יעצט היינט בעצם די מנחה חדשה לכאורה ס'דא אזוי ווי מ'זאגט מנחה חדשה און ס'דא בשבועותיכם. אין ענקערע שבועות. אז אונז ווילן פארשטיין בעצם די דריי זאכן, און די זוהר מיין איך איז געבעיסט דא אויף צו פארשטיין די דריי זאכן, וואס איז די עד ממחרת תספרו חמישים יום, ס'דא איין זאך שטייט אז מ'ציילט פופציג טעג, מ'ציילט דאך נישט פופציג טעג, אבער מ'קומט אן צו די פופציגסטע טאג, שטייט עד ולא עד בכלל. צווייטע זאך וואס אונז ווילן פארשטיין איז, וואס איז די חג שבועות, ס'הייסט מ'ציילט שבעה שבועות, שבע שבתות, מיטאמאל איז דא חג שבועות, אינטערעסאנטע חג.

ל קודם לאמיר זאגן פשוט טייטש חג שבועות איז די טייטש לויט ווי די זוהר האט געטייטשט אז שבתות ווייזט אויף די אויף די מקבל ווייזט אויף די די שכינה ווייזט אויף די חלק וואס איז מקבל די קדושה שבת איז לשון נקבה שבוע שבוע איז לשון זכר מ'זאגט שבעה שבועות שבעת שבועות שבוע איז לשון זכר, דאס ווייזט אויף כאילו די זאך וואס די שבת איז מקבל, דאס איז בעצם וואס אונז האבן גערעדט לעצטע וואך, אז פון די קליינע טעג, די וואס מען רופט ימים תחתונים, פשוט'ע טעג, שבת, מען רופט דאס שבתות, נישט שבת, שבת כאילו א וואך, שבתות, דאס קאנעקט זיך מיט די גרויסע טעג, וואס איז זיבן גאנצע טעג, א שבוע, פון דעם קען ווערן שמיטה, און נאך העכערע לעוועלס, אזוי ווי אונז האבן גערעדט לעצטע וואך, ס'איז די פרשה פון די וואך. יעצט איז דאס איז די פשט פארשטייט מען דאס איז בעצם וואס ס'שטייט אין ספר דברים אז נאכדעם וואס מ'ציילט זיבן וואכן מאכט מען א חג שבועות אז יעצט האבן מיר שוין זוכה געווען צו די מדריגה וואס הייסט שבועות ס'איז נישט נאר שבתות ס'איז נישטא קיין חג שבתות אינטערעסאנט יא מ'ציילט שבע שבתות און מ'מאכט נישט קיין חג השבתות מ'מאכט דווקא א חג השבועות פארוואס מאכט מען נישט קיין חג השבתות ווייל שבת ווייזט זיי זענען נאך מקבלים אז אונז ווארטן אויף עפעס א השראה. דאס איז שבת באופן כללי די ענין פון שבת און דאס איז דער רמז פון שבת די נוק אבער שבוע ווייזט אז זיי האבן עס זיי האבן די תורה איז ממילא מאכט זייער סענס אז עס איז חג שבועות נישט חג שבתות אין אנדערע ווערטער די חג שבועות איז דאס וואס זיי זענען אנגעקומען צו דורך די ספירת העומר מען האט געטאקט מען האט זוכה געווען צו די מדריגה וואס הייסט שבוע שבועות יעצט אז מען האט עס מאכט מען א יום טוב דערפאר חג שבועות. וואס אבער די כם, וואס איז די שבועותיכם? שבועותיכם, זאגט די זוהר ווייזט, אז דאס איז ענקערע שבועות. אה. בעצם, פארשטיי איך, דאס איז בעצם די חילוק פון פסח און שבועות. דא שטייט אין די, אין די חילוק, חילוק פון שבועות און שבועותיכם, ס'וואלט געווען נאר שבועות, און מ'קען מיינען, ס'איז דא אזא מדריגה, די אייבערשטער געבט עס, ס'דא אזא זאך וואס הייסט שבועות, אזא לעוועל, שבעת, שבעת, שבעת השבועות, זיבן ספירות, און אזוי ווייטער. אבער אז ס'שטייט שבועותיכם, דא לערנען אונז די עיקר זאך, די עיקר חילוק פון שבועות מיט פסח, ווייל וואס איז פסח? פסח שטייט טאקע החודש הזה לכם, אונז האבן גערעדט וועגן דעם באריכות אין א אנדערע סענס, אבער פסח, אטליסט די מורא גדול זה גילוי שכינה פון פסח. די תורה, אנדערע ווערטער די תורה פון פסח, איז נישט קיין תורה שלכם, נישט ענקער תורה, אונז האבן געלערנט קלאר, אנדערע ווערטער פון דעם וואס זיי זאגן אז פסח איז מדות המלכות, אין סערטן זין קען מען דאס רופן לכם, דאס מיינט דאך אז ס'איז נישט דיינס, ווייל דו דארפסט, דו טוסט גארנישט, יא, התיצבו וראו את ישועת השם, טוטס, טוטס נישט גארנישט, מען האט געלערנט אנדערש דארט, אבער על כל פנים, טוטס נישט גארנישט, און די אייבערשטער נעמט ענק ארויס פון מצרים. און וואס מען רופט דאס אין אנדערע ווערטער איז דאס אונז רופן עס נישט לא בזכות יא חסד ווייס איך אז א זמן פון חסד לא שלא בזכות וואס איז אבער די עיקר ווארט פון דעם אז עס איז נישט בזכות נישט לא בצדקתך לא ביושרך וואס איז די טייטש טייטש דאס איז נישט דיינס. אנדערע וועג קען מען זאגן אז דו פארשטייסט עס נישט. פאר דעם זאגט דער זוהר באמת אין די נעקסטע מאמר וועגן דעם, פסח עסט מען נישט קיין חמץ. חמץ ווייזט אז א מענטש, אלע ספרים, חמץ מיינט גאווה, כעס, מ'האט גערעדט וועגן דעם, כ'האב עפעס געוואלט, כ'האב עס געמאכט, כ'האב געארבעט, ס'טוט. מצה ווייזט א מענטש טוט גארנישט, יא. מ'קען טראכטן אנדערש אבער דאס איז איין וועג פון עס פארשטיין. וויבאלד. אז די אידן האבן נישט פארשטאנען נאך נישט, האבן נישט געוואוסט ווער איז דער גאט וואס נעמט זיי ארויס ממצרים, ער האט זיי ארויסגענומען, זיי האבן נישט געוואוסט ווער ער איז, וואס דאס איז, און דאס איז דאס איז מט פסח, דאס איז מצה, דאס איז נישט לחם, אין אנדערע ווערטער אין פסח איז שוין דא שבועות, סאו אוודאי די אייבערשטער וואס איז געקומען צו מצרים איז די גרעסטע לעוועל, דער שאר החמשים איז געקומען אין מצרים, קען דאך נישט זיין אנדערש זאל זיין קיין גאולה, אבער ווי די זוהר לשון הזוהר אין פרשת אמור איז. דאס איז געווען זיווגא עילאה, דאס איז געווען מצד מצד גאט מצד די שכינה מצד די אצילות, דאס איז געווען ווייס איך, און אוודאי אונז האבן הנאה דערפון, ס'איז נישט פשט ס'קומט נישט אן צו אונז, אונז קוקן אויף דעם, אונז באקומען די סארט די סארט פילינג, אין אנדערע ווערטער אזוי ווי אונז האבן גערעדט, ס'קען זיין אזא זאך, אבער אונז האבן עס נישט געטון, אונז ווייסן נישט אז ס'קען ווייסטו וואס, מיר זאגן אזוי, ס'קען זיין, ס'קען זיין א איד וואס איז א צדיק, ס'קען זיין א איד וואס דרייט זיך אין עולם הזה אין אזא מהלך, ס'קען זיין. ס'איז אבער נישט מיך, רייט? דער רבי. אידיעל, ס'שטייט אין די ביכער. דאס איז פסח. ס'איז דא שבועות, אבער נישט קיין חמ. נישט קיין שבועות זיכער. די חידוש פון שבועות, ס'איז א גרויסער חידוש, ס'איז א חידוש עצום, כמעט נישט די זעלבע, מ'קען אפילו זאגן אז ס'איז בכלל נישט די זעלבע זאך ווי פסח. מ'קען זאגן ס'איז די זעלבע זאך, נאר מיט א אנדערע בחינה. דאס איז נישט דיינס, דאס איז יא דיינס. אבער בעצם דיינס איז א גאנץ אנדערע זאך. ס'איז בכלל נישט די זעלבע זאך. דאס איז אזוי ווי איך קום און זאג, נישט אז ס'קען זיין א צדיק, ס'קען זיין אזא זאך. אז דו קענסט זיין, אפשר אז דו ביסט, די איינציגסטע וועג א מענטש קען וויסן אז ער קען זיין איז אז ער איז, רייט? אבער ווען איך זאג אז דו קענסט זיין, דו קענסט קענען כל התורה כולה, יא איך קען, זייער פיין, איך מיין צו זאגן, יא ווייס איך יענער זאגט, מ'דארף פאר דעם זיין א מתמיד, נאר זיין א מתמיד, הקיצור ווי ווערט מען א מתמיד? ס'איז די זעלבע פראבלעם, האסט בכלל נישט אויפגעטון דו קענסט זיין, אפשר עפעס אויפגעטון אבער נישט קיין נישט גענוג אז איך זאל זאגן אז איך קען זיין, די איינציגסטע וועג וואס א מענטש קען זאגן אז איך קען זיין, אז ס'קען געשען צו מיך אז ער טוט עס. נאכדעם וואס דער איד האט געלערנט שס, האט געלערנט כל תורה כולה, האט געלערנט, געטון די זאך וואס ער קען טון, דעמאלטס זאגט ער wow, כ'קען עס טאקע טון. נאכדעם עס טון מארגן, נאכדעם זיך דערמאנען נאכאמאל, טון נאך אביסל מער. דאס איז בעצם די חילוק פון פסח און שבועות. פסח זאגט דיך ס'קען זיין, ס'קען זיין, כ'זע איך, ס'איז א גרויסע זאך, יא, נישט זיין טועה, ס'איז א ריזיגע זאך, פארברענען די חמץ דארף א ריזיגע, פאר דעם מ'דארף ארבעטן, דרייסיג, כ'ווייס וואס, פון חמשה עשר בשבט צו ארויס נעמען אלע חמץ זיך אויפהערן צו גלייבן אין די אלע זאכן וואס אונז גלייבן שוין אז זיי מוזן זיין א ריזיגע זאך עס איז אין הכי נמי דא נישטא קיין גרעסערע זאך פון דעם אז מען שטייט אין דער נקודה אבער דאס אלץ סך הכל ווייזט דיך אז עס איז דא אזא זאך אז עס קען זיין אזא זאך עס קען זיין. שבועות איז א גאנץ אנדערע לעוועל, א גאנץ אנדערע זאך, נישט אז ס'קען זיין, אז ס'קען זיין פאר דיך, אין אנדערע ווערטער אז ס'איז, אז ס'איז ביי דיר, יא, אז איך קען האבן די הצלחה, אז איך קען האבן די סוקסעס, אז איך קען האבן די די השגה, אז איך קען לעבן אזוי, דאס איז א גאנץ אנדערע זאך, פאר דעם איז נישט גענוג דאס, דעם איז א חילוק פון איין טאג און זיבן, זיבן מאל זיבן טעג, יא, אפילו א מענטש זאל זאגן. וויאזוי ווייסט איך אז איך קען זיין? אז איין טאג איך האב געהאט אזא מינוט, איך האב געהאט אזא שעה, וואס איך האב געלעבט, געלעבט אין א געוויסע קלארקייט, טראכט איך אז איך קען כסדר זיין, דו קענסט דאך אבער נישט, ווייל אגעין, אזוי ווי איך זאג, איך פלעג אלעמאל זאגן די מענטשן, בעלי מוסר'ניקעס זאגן פאר מענטשן, אה דו האסט דאך אזא כשרון, א שאד דו האסט נישט קיין זיץ פלייש אז דו לערנסט נישט, איך האב זיי געזאגט, בקיצור, סא דו זאגסט אז איך האב נישט די כשרון וואס מען דארף. האסט דאך געזאגט אז עס פעלט מיך איין ווייל איך האב נישט די אנדערע, ס'איז קיין נפקא מינה, די התמדה איז אויך א סארט כשרון, א סארט פראקטיס, א סארט מידה וואס א מענטש קען האבן, איך האב דאס נישט, וואס ווילסטו פון מיין לעבן האבן? האסטו טענות אויף מיך אז איך קען און איך טו עס נישט? איך קען נישט ווייל איך האב נישט קיין התמדה, איך האב כשרון וואס הייסט וואס האב איך פון דעם? זאגסט דאך אליינס אז מען האט נישט פון דעם גארנישט, יא? און די זעלבע זאך אז איינער זאגט איך האב דיך געוויזן פסח פאר איין טאג קענסטו דאך זיין א צדיק, אקעי, און ווען און זעסט דאך אז דו קענסט זיין, הלל מחייב את העניים, זעסט דאך אז דו קענסט זיין, האלא וועגן דעם בין איך נישט הלל. הלל איז מחייב, איינער וואס איז הלל קען זיין א ארעמאן און לערנען תורה, איך בין דאך נישט דעם, איך, יענע טאג האב איך געקענט, זייער גוט, אבער פאר צוויי טעג קען איך נישט, איך קען פאר זיבן טעג נישט עסן חמץ, איך קען נישט מיין גאנץ לעבן נישט עסן חמץ, איך קען פאר איין טאג פאסטן יום כיפור, איך קען זיין אזויווי א מלאך, איך קען נישט א גאנץ יאר, סאו צו זאגן אז יום כיפור ווייזט פאר אז מען קען, דאס ווייזט נישט אז מען קען, דאס ווייזט אז מען קען פאר א טאג, זייער גרויסן שכוח. אויף דעם איז דא א גאנצע אנדערע זאך וואס הייסט ספירת העומר, ס'איז דעמאלטס א גאנצע תקופה, זיבן מאל זיבן, עטליסט א פיריעד אוו טיים, אז דו קענסט פאר זיבן וואכן. פראבלעם איז אז אויב אונז לערנען זיך אויס פון ספירה אז אונז קענען נישט דארף מען רעדן וועגן די פראבלעם ווייל על פי רוב דאס איז וואס געשעהט אין די תקופה פון ספירה סיי אין די תקופה פון אין די משל וואס אונז רעדן יא דער מענטש זעהט אז ער קען עפעס נאכדעם טרייעט ער עס און וואס ער לערנט זיך אז ער קען נישט ער האט געמיינט אז ער קען פאר איין מינוט קען ער שוין ביי די וועי. און מען קען פאר איין מינוט, פארוואס טוסטו נישט אסאך מאל די איין מינוט? לאמיר רעדן וועגן דעם. על כל פנים דאס איז דאס איז די דאס איז די גרויסע חילוק, ריזיגע חילוק פון פסח און שבועות, אז פסח איז שבועות און שבועות איז שבועותיכם, גאנץ א אנדערע זאך, אז דו קענסט, אז ס'איז דיך. דאס איז אויף לשון הזוהר הייסט אז פסח איז די שכינה ארויס פון גלות. אבער די שכינה האט מענטשן, ס'איז דא מלאכים וואס באלאנגען פאר איר. ביתה די זוהר רופט עס, כ'האב גערעדט וכפר בעדו ובעד ביתו. אוודאי קודם דארף די שכינה ארויס גיין פון גלות כדי זי זאל קענען ארויס נעמען איר ביתה איר מענטשן איר שטוב פון גלות. אבער שפעטער נאכדעם וואס זי איז ארויס דארף זי כביכול צוריק גיין אין גלות. נישט כפשיטו ווייל זי איז שוין בעצם ארויס, אבער זי גייט צוריק און זי קומט צוריק מיט אונז, דאס איז די גאנצע איידיע פון ספירת העומר, די שכינה קומט צוריק מיט אונז און זאגט אקעי יעצט אז איך בין ארויס פון גלות קען איך דיר ארויסנעמען. און נאכדעם וואס אונז זענען ארויס, דאס איז שבועות, דעמאלט ווערט שבועותיכם אז די אידן, נישט נאר די שכינה גייט האבן א יחוד, אין אנדערע ווערטער, ס'איז דא א יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה, ס'איז דא א יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה וואס דער אריז"ל רעדט וועגן, וואס געשעט אין עולם האצילות. ס'דא א יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה וואס מיינט כפשוטו אזוי ווי די חסידישע ספרים זאגן יא די נשמות ישראל קאנעקטן זיך מיט גאט ס'איז א פארט פון די זעלבע זאך אבער ס'איז דא אין דעם צוויי סטעידזשעס מ'דארף רעדן וועגן דעם מ'קען טראכטן וועגן דעם בעומק צו פונקטליך אבער על כל פנים ס'איז דאך איז דא אז די זוהר פשט פשטות זאגט דא אז ס'דא צוויי סטעידזשעס אין דעם ס'איז דא די קודשא בריך הוא ושכינתיה קען האבן א יחוד דאס איז זייער פיין כ'קען קוקן אויף דעם זייער שיין נאכדעם איז דא די אידן קענען האבן א יחוד מיט די שכינה מצד השכינה מיט קודשא בריך הוא און אזוי ווייטער. דאס איז א גאנץ אנדערע לעוועל דאס איז נישט געשען פסח פסח איז נישט געווען פסח איז געווען קודשא בריך הוא ושכינתיה האבן א יחוד דאס איז געוואלדיג אידן האבן א יחוד נאר שבועות דאס איז שבועותיכם דאס איז עד כאן ערשטע וויכטיגע חילוק פון פסח און שבועות פסח איז אז מען קען שבועות איז אז דו קענסט און וויאזוי קען מען זאגן אז דו קענסט נאר אז מען זאגט אז דו האסט עס געטון און נישט נאר אז דו האסט עס געטון פאר איין טאג אז דו האסט עס טאקע געטון אזא לעבן געהאט ווייל נישט קען איך דיך נישט עד כאן נקודה. א' וועגן שבועותיכם. יעצט אבער, סאו דאס איז די וואס אונז דארפן טון, אבער מיר האבן נאכנישט געלערנט וויאזוי מען קען עס טון. בעצם ווען מען וויל לערנען וויאזוי מען קען עס טון, קען מען לערנען דעמאלטס, יעצט דארף מען נישט פאוקוסן, עס איז זייער וויכטיגע יסוד. כדי צו וויסן וויאזוי איך קען עס טון, דארף איך נישט פאוקוסן אויף די 'איך', ס'איז נישט קיין גוטע זאך קיינמאל. מען דארף פאוקוסן אויף וויאזוי ס'ארבעט בעצם. אין אנדערע ווערטער, מיט רעדן ווי ס'ארבעט אין עולם האצילות, און די און די עצם מעשה פון פון די זוהר, פון די קבלה, עס צו פארשטיין וויאזוי מען קען עס טון. דאס איז בעצם וואס אונז. ווילן לערנען פון די אנדערע נקודות פון שבועות איז די עיקר זאך די עיקר די עיקר זאך וואס אונז גייען עס לערנען מיט היינט איז געבויט אויף דעם פסוק פון פרשת אמור פון תספרו חמשים יום ס'הייסט ס'איז דא נײַן און פֿערציק טעג, שטייט שבת השביעית נײַן און פֿערציק זיבן מאל זיבן תספרו חמשים יום, וואס איז די פשט פון דעם ווען מ'זעט תספרו חמשים יום איז די עד ולא עד בכלל וואס דאס איז מתן תורה יא דאס איז די יום מתן תורה די חמשים יום. סאו אזוי די זוהר שטעלט עס צו. אזוי שטעלט עס ארויף די חמשים די נײַן און פֿערציק מיט א זייער פעימאס מדרש כ'וועל זאגן די גאנצע מדרש כ'וויל אז מ'זאל עס פארשטיין עס איז ממש עס מ'קען עס האט צוטון מיט אלעס שטייט זיך ס'איז א ירושלמי אין סנהדרין שיר השירים רבה און אנדערע פלעצער שטייט אזוי רבי ינאי אמר רבי ינאי אילו ניתנה תורה חתוכה לא היתה לרגל עמידה, טאמער די תורה וואלט געגעבן געשניטן חתוכה טייטש חק ולא יעבור יקוב הדין את ההר כמות שהיא, וואלטן אונז נישט געקענט שטיין, געדענקט אונז האבן גערעדט לעצטנס וועגן די עמידה יא? עס איז דא א נקבה, תורה פון נוק פון פסח בעצם איז נישט דיין תורה עס איז גאט'ס תורה שבועות שבועותיכם טייטש ס'איז דיין תורה יא, די גאנצע איידיע פון תורה אז ס'זאל זיין דיין תורה נישט גיין פאר מיין תורה אויך. איז ער מסביר, וואס מיין איך צו זאגן? שטייט וידבר השם אל משה, מיינט וידבר השם אל משה. אייבערשטער גערעדט צו משה, יעצט אייבערשטער גערעדט צו משה, נישט חתוכה, נישט חתוך. דאס זאגט די לשון פון מדרש תהלים איז לא נית אמר רבי ינאי לא ניתנו דברי תורה חתוכין אלא על כל דיבור שהיה אומר הקדוש ברוך הוא למשה היה אומר מ ט פנים טהור און מ ט פנים טמא. דאס הייסט דער אייבערשטער האט גערעדט פאר משה, לערנען די שיעורים פון רמב ם זענען לכאורה דארט גייט אפשר מיט א אנדערע מהלך, דאס איז דאס איז די מהלך פון ס'איז אמת ס'איז אמת'דיגע מהלך, שטייט מפורש אין דעם מדרש פון רבי ינאי. רבי ינאי האט געזאגט דער אייבערשטער האט גערעדט צו משה, און אים געזאגט וידבר השם אל משה לאמור דבר אל בני ישראל כך וכך יא אזוי און אזוי, פון דעם קען מען נישט וויסן די הלכה. מיט דעם וואס דער אייבערשטער האט געזאגט, מען קען עס לערנען כפשוטו, איך לערן עס אזוי, מיט דעם וואס דער אייבערשטער האט געזאגט, דאך דא אין דעם נײַן און פֿערציק צדדים לכאן, נײַן און פֿערציק צדדים לכאן, אוודאי איך רעד נישט פשט, שבת איז די זיבעטע טאג זאל מען היטן בסדר, אבער יעדע שאלה זאל מען, קען מען גיין אין א שבת עלעוועיטער, ווי משה רבינו, לייגט אראפ רבי ינאי די מעשה, אמר לפניו, משה רבינו אליינס איז געשטאנען ביים הר סיני, און ער האט געהערט די אייבערשטער זאגט שבת, האט זיך משה געמוטשעט, נו וואס מיינט שבת? זאל מען נישט פארן שבת, זאל מען פארן מיט א קאר, זאל מען גיין אויף א בהמה, זאל מען גיין צופיס, זאל מען גיין חוץ לתחום, זאל מען מאכן א עירוב תחומין, זאל מען פארן מיט א עלעוועיטער, זאל מען נישט פארן. ער האט נישט געוואוסט די תירוץ. הייסט די אייבערשטער האט אים כאילו געפרעגט, וויל לעבן דאן רבונו של עולם דו האסט מיר געזאגט. האסט מיר געזאגט. היט שבת, האסט אבער נישט געזאגט ווי אזוי, האסט מיר נישט געזאגט די הלכה, האסט מיר געזאגט א תורה, געפרעגט הודיעני היאך היא ההלכה, אמר לפניו רבונו של עולם, הודיעני היאך היא ההלכה, רבונו של עולם באקומען א תורה מען קען גארנישט טוהן דערמיט ווייל ס'שטייט נישט אין דעם די הלכה, און דאס וואס די אייבערשטער האט געזאגט שטייט אויף יעדע זאך און מ'דארף עס הערן, און ס'שטייט אין די גמרא סנהדרין און א אנדערע פלאץ אז איינער וואס קען דאס נישט טוהן איין פון די מער טעמים איינער וואס קען נישט זאגן יעדע זאך ק"נ טעמים לטהר את השרץ, מען לייגט נישט אריין סנהדרין פאר דו האסט נישט פארשטאנען די תורה. אז נאר אזוי פארשטייט מען די תורה. פארשטיין די תורה איז נאר ווער ס'פארשטייט אז אין די תורה שטייט נישט גארנישט, אז עס שטייט עפעס, אבער מען קען מצדד זיין אין יעדע הלכה אין יעדע שאלה הלכה למעשה קען מען מצדד זיין נײַן און פֿערציק צדדים, נײַן און פֿערציק איז א לשון ריבוי, זיבן מאל זיבן, יא? אן א סוף, אבער עס מיינט מער ווי דו שטעלסט זיך פאר, יא? נארמאלע מענטשן א קען איינער קען שרייבן א שיעור אויף א סוגיא זאגן דריי סברות לאיסור און דריי סברות להיתר, ניין ניין דריי איז נישט גענוג, דארף זיין זיבן, און די זיבן איז אליינס תלוי אין נאך זיבן. זיבן מאל זיבן עט ליסט מיר זיגט אקשי פארסיימער עט ליסט זיבן מאל זיבן צדדים קען מען זאגן אויף יעדע זאך און ס'איז טאקע חילוקים אויב ס'איז אזוי איז אזוי אויב ס'איז אזוי איז דא טויזנט קעיסעס און יעדע זאך טוישט זיך הררים התלוין בשערה דאס איז די תורה און פרעגט משה רבינו נו וואס זאל זיין זאגט איך ווייס דאך נישט די הלכה זאגט אים דער אייבערשטער נו שטייט אחרי רבים להטות רבו המזכי המזכים זכו רבו המחייבים חייבו ס'הייסט איך זאג דיך נישט, איך זאג דיך די תורה, קען עס רופן בחומר יא, מיט אלע אופנים, מיט אלע אופנים וואס ס'קען זיין, אלע מ"ט פנים לכאן און מ"ט פנים לכאן. דו ווילסט וויאזוי זיך צו פירן? פרעג נישט מיך, פרעג דיינע פרענדס. האסט אידן, איך האב געגעבן די תורה פאר די אידן, אויב רוב אידן קומט אויס אזוי, רוב חכמים יא, קומט אויס אזוי איז אזוי, רוב סנהדרין, אויב רוב קומט אויס אזוי איז אזוי, דאס איז די הלכה, דאס איז די תורה.

וואס טוט מען למעשה? ביידע. און דער מדרש זאגט אויף דאס איז די פשט פון די פסוק, הביא אני אל בית היין ודגלו עלי אהבה, דאס איז אהבת השם לישראל, דאס איז די יחוד קודשא בריך הוא און שכינתיה וואס איז דא אין חג השבועות, דער מדרש דרש'נט דעם פסוק הביאני אל בית היין, דער בית היין, די אייבערשטער האט אונז אריינגעברענגט אין זיין וויין שטיבל, ודגלו עלי אהבה, זאגט דער ירושלמי, זאגט דער מדרש ודגלו איז גימטריא מ"ט, א מדרש א רמז פון די מדרש חז"ל. ודגלו איז גמטריא נײַן און פֿערציק, דאס איז די אהבת הקדוש ברוך הוא לישראל, איך געב נײַן און פֿערציק צדדים אויף יעדע זאך, און ענק עלן מאכן די הלכה למעשה על פי רוב, על פי הסכמת רוב חכמי ישראל. יעצט די זוהר, דאס איז דאס איז די מדרש, קען פארשטיין די מדרש סאך מער, אבער דאס איז פשוט פשוט פשט. דער זוהר טוט דא א מורא'דיגע זאך און ער זאגט, אקעי, סאו אין אנדערע ווערטער, ס'איז דא נײַן און פֿערציק צדדים, נײַן און פֿערציק אפשר אזוי אפשר אזוי, מ'קען זאגן למשל ס'איז דא נײַן און פֿערציק טעג אין ספירה, יעדע איינס האט א יום און א לילה, א זמן טהור און א זמן טמא, א מ"ט פנים טהור, מ"ט פנים טמא, אקעי. יעצט וואס גייט מען טון הלכה למעשה? אין אנדערע ווערטער דאס איז דאך נישט קבלת התורה, און אז דאס איז כאילו נאך מען קען זיין, ס'איז נישט נאר מען קען זיין, ס'איז זייער מפורט, נישט נאר באופן כללי, ס'איז דא א קען זיין א תורה, ס'קען זיין פונקט אזוי, ס'קען זיין פונקט דאס איז טהור, ס'קען זיין פונקט יענץ איז טמא, איך ווייס שוין זייער אסאך, כ'בין שוין גאנץ א גרויסער תלמיד חכם, אבער איך בין דאך נישט, כ'האב נישט מקבל געווען נאך נישט די תורה, ווייל איך ווייס דאך נישט וואס צו טון. מהי ההלכה? היאך היא ההלכה? דער משה רבינו פרעגט נאך אלץ, משה רבינו שטייט נאך ביים הר סיני ער פרעגט רבונו של עולם וואס איז די הלכה?

וואס האט ער אים נישט געגעבן ער האט אים נישט געזאגט ס'איז נישט אינקלודעד אין די פעקעדזש דאזענט אינקלוד דאז נאט אינקלוד בעטעריס נאט אינקלודעד ס'איז נישט אינקלודעד די הלכה היאך תהא הלכה דאס איז נישט אינקלודעד ווי איז דאס אינקלודעד דאס הייסט זיין אלהים ותחסרהו מעט מאלהים נאר גאט איז מכריע די הלכה ווי איז גאט מכריע די הלכה נישט משה האט עס נישט באקומען שטייט נישט אין די תורה קענסט קוקען חומש פון היינט ביז מארגען ס'שטייט נישט די הלכה אויף קיין איין זאך ווי שטייט עס רוב יא ביי רוב חכמי ישראל ודגלו עלי אהבה דארט שטייט עס און דאס איז די טייטש משה רבינו איז נישט געווען קיין גאט ווען משה רבינו וואלט געווען א גאט וואלט ער געגעבן די תורה חתוכה דאס וואלט געווען משה רבינו כאילו א גאט ס'הייסט תורת משה איז געווארן א גאט ס'איז א געטשקע ס'איז דאס איז חטא העגל ניין, תורה איז נישט געבן געווארן קיין גאט, און ממילא שטייען אונז נאך, יש לרגל עמידה, וואס הייסט יש לרגל עמידה, אונז חכמים האבן אויף וואס רופט אין קאורט און הייסט עס סטענדינג, יא, איינער וואס קאן די רעכט צו תובע זיין, ער האט סטענדינג, דאס איז פשוט טייטש, לא היתה לרגל עמידה, אונז האבן סטענדינג. כ'האב פון וואו צו שטיין, אונז זענען שטיין ויתייצבו בתחתית ההר, אונז, אונז זענען די, אונז, יעני, אונז קענען פארשטיין די אלע מ"ט פנים, און אונז, יעני, קהילת יעקב, גייען דיסיידן וואס די הלכה איז טאקע. דאס איז נישט משה, נישט תורה שבכתב, נאר תורה שבעל פה. אין אנדערע ווערטער, די חיבור פון כנסת ישראל מיט קודשא בריך הוא וואס איז שבועות. די. ווי ליגט די תורה ווי ליגט די הלכה ס'ליגט נישט אין הימל תורה לא בשמים היא ס'ליגט נישט אין די תורה אויך נישט ווייל אין תורה איז דא מ"ט פנים לכאן מ"ט פנים לכאן ס'ליגט נאר ביי די אידן ס'ליגט נאר ביי די מענטשן און פארשטייט זיך מענטשן דארפן זיך אויסקומען צווישן זיך וויאזוי קומען זיך אויס צווישן זיך שוין דא הלכה ס'איז אייגענטליך א יושר אויך אבער ס'דא הלכה אחרי רבים להטות אלהים נצב בעדת אל די אייבערשטער איז מסכים אויף וואס די רבים פון חכמי ישראל זענען מסכים. איז עד כאן על פי פשט, פשט פשוט, מ'דארף וויסן וואס מיינט תורה, וואס מיינט מתן תורה. יעצט, און כ'מיין טאקע, איך זאג תורה, איך זאג קבלה, איך זאג עבודה פנימית, ס'איז די זעלבע זאך, ס'האט די זעלבע פארם, אלע זאכן, מ'דארף עס נאר קענען דערהערן. אונז האבן געלערנט אז ס'דא מ"ט פנים לתורה, און ס'דא א פופציגסטע וואס דאס איז די הלכה פון אחרי רבים להטות. ס'איז אויך דא מ ט ימי ספירת העומר עד ממחרת השבת השביעית תספרו חמשים יום, און די פופציגסטע וואס מ'ציילט עכט נישט, יא רש י זאגט עד ולא עד בכלל תספרו חמשים יום, און זאלסט אנציילן ביז חמשים יום, עד חמשים יום, יא די חמשים יום, דאס איז שוין חג השבועות דאס איז שוין ירד ה' לעיני כל העם על הר סיני, דאס טוסטו שוין נישט. דער זוהר זאגט דאס איז נעלם דאס איז די שער החמשים שלא נמסר למשה. אבער, דארף איך פרעגן ווייטער די שאלה, ס'איז זייער פיין, סאו היאך מגיעים, ווי קומט מען דארט אן? היאך ילך, וויאזוי קומט מען אן צו מעמד הר סיני? וויאזוי קומט מען אן צו די, צו די שער החמשים? דארף דאך דארט אנקומען, אנדערש האט מען דאך גארנישט. תירוץ איז, מען קומט אן דורך ציילן ניין און פערציג טעג, הגם ס'קומט נישט אן, עד ולא עד בכלל, אזוי קומט מען אן. שטייט זיך אויב מען הייבט אן פון פסח וואס דאס איז די כאילו די חמשים שקודם למ ט האט מען געזאגט אז מען קען די קענסט טאקע פארנישט איז קליפות פארנישט איז סטאק אין די מ ט פנים טמא דאס איז דאך די נקודה פארוואס אלעמאל פשטות קען איינער זאגן

די וועג פון אנקומען צו שער החמשים איז דורך די מ ט פנים, נישט דא קיין אנדערע וועג. וואס איך וויל איך וויל דאס הערן זייער גוט ווייל עס איז סתם פאראדאקסיקל אבער מען האט עס צו נעמען אין עבודת הלב אין פועל ממש וועסטו זען ס'הייבט נישט אן צו זיין קיין פאראדאקס. לאמיר לאמיר זאגן וויאזוי איך זאג עס אין. פשטות אין וואכענדיג וואכעדיג סאו ס'איז אזוי אונז האבן אנגעהויבן מיט די גאנצע שיעור מיט א גרויסן צריך עיון און עס איז סתם נישט סתם אפילו א טרוניא א טרוניא אויף אסאך אלע מיני תורה'לעך וואס רעדן וועגן דעם און קיינער ווייסט נישט וואס זיי רעדן אז מען דארף אריינברענגען שבת דארף מען מיט חמשים יום דארף מען אריינברענגען אין די מ ט יום מען דארף וויסן וואס איז די הלכה יא מען דארף וויסן הלכה טייטש דביקות יא. הלכה איז הכלה, הלכה טייטש איך ווייס קלאר, כך היא ולא אחרת, דאס טייטש הלכה, שכך היא, ווער ס'הלך עם השם דאס טייטש הלכה, יא וואס מיינט הלכה, דאס טייטש הלכה, אז איך ווייס וואס איך דארף טון, איך ווייס דאס איז געטליכקייט, איך ווייס דאס איז טוב, איך ווייס דאס איז אמת, הלכה, כך היא ההלכה. איך לעב אונז לעבן נאך אין אן עולם הספק אונז לעבן נאך אין אן עולם וואס מען ווייסט נישט פון מ ט פנים לכאן מ ט פנים לכאן ווי מער קלוגער איינער איז ווייסט ער מער ספיקות יא ריבוי הספיקות ריבוי המחלוקת היכי ההלכה איך ווייס אז ס'קען זיין, ס'קען זיין אזא לעבן, אז ס'קען, ס'קען זיין אזא חיים טובים, ס'קען זיין א חיים של אמת, של דביקות, איך ווייס אבער נישט וויאזוי. ווי טראכט ווי אזוי ווייס איך קען איך קען נאך אויפקומען מיט נאך צוואנציג פראבלעמען, מיט נאך מ ט פנים, מ ט יצר הרע'ס, מ ט יצר טוב'ס, דאזענט העלפ מי עט-אלל. סאו די תירוץ איז אזוי, זאגט מען דיר אזוי, זאגט מען דיר אזוי, די ר' איד די האסט א טעות, די מיינסט, אז די וואכעדיגע שבת זעט אויס אזוי ווי שבת, שבת קען א מענטש זען, מען האט א גרויסן בליק, גרויסע אותיות, זעט אויס גרויס אלעס, זעט אויס קלאר מען קען האט מוחין דגדלות, טראכט ער אה הלוואי אז ווען איך בין עוסק אין עפעס א סעיף קטן פון וואכענדיגקייט וועל איך לעבן מיט אזא מוחין דגדלות, מען קען, מען קען פאר אפאר מינוט, מען קען פאר אפאר שעה, ס'מאכט זיך אמאל אזוי.

לאז דיך אפ מיט די מיט די כ'האב פאנטאזיעס פון שבת, לאז דיך אפ, נישטא אזא זאך. מען דארף טון די עבודת היום יום, די עבודה פון ווי מען קען זען איין טאג אויפאמאל קוים, אזוי ווי עס איז. ווילאנג אז מען גייט האבן חלומות אז איך גיי לעבן מיט א קלארקייט און אזוי א גאנצע לעבן אזוי ווי יענע מינוט, אפשר אין עולם הבא איז דא אזא זאך, אפשר איז דא מענטשן וואס זענען אזוי, בסדר, איך רעד דאך נישט פון זיי, רעד מען דארף זיך נישט מקיים די מצוה פון מאכן די שכינה בתחתונים, עס איז אן אנדערע עבודה, נישטא אזא זאך, די וועג צו טון דעם יום החמישים דעם צו אנקומען דארט, אין אנדערע ווערטער עס צו מאכן דיינס, צום גרעסטן ווערט דיינס, איז דורך לעבן אין חושך, כפשטות. אין אנדערע ווערטער, לאמיר זאגן ס'איז דא צוויי סארט תפילה. לאמיר רעדן וועגן תפילה. איך טראכט וועגן תפילה די וואך. לאמיר רעדן וועגן תפילה. ס'דא צוויי סארט תפילה. א מענטש קען דאווענען. תפילה, לאמיר רעדן תפילה. לאמיר רעדן וועגן תפילה בתכלית הפשטות. יא, אפילו דאס איז דאך די עיקר תפילה. עיקר תפילה איז א מענטש וואס איז מתפלל על צרכיו. יא. דאס מיינט תפילה. תפילה מיינט איך דארף עפעס. זאגט ער, כ'האב א צורך, כ'דארף עפעס. כ'האב א need. כ'האב א need. כ'האב א want. כ'האב א need. כ'האב עפעס א חסרון. און. איך וויל עס ממלא זיין. וויאזוי איז א מענטש ממלא זיין חסרון? וויאזוי קאמפליט א מענטש זיין זיין חסרון וואס ער וויל? איז דא אין דעם איז דא דורון און תפילה מלחמה. ער דארף טון איין זאך. אבער תפילה איז די העכסטע זאך וואס מ'קען טון, יא. תפילה איז די טייטש אז קיין שום חסרון ווערט נישט פול, נאר מיט געטליכקייט. אויף פלעין אידיש די טייטש נאר די אייבערשטער קען מיך העלפן, יא. אבער איך זאג עס אויף וויאזוי איך פארשטיי עס אמת'דיג, יא. אנדערע ווערטער, ס'איז טאקע דא פעולות וואס מ'דארף טון מיט די הענט, מיט די פיס, מיט די מאוומענט, מיט די רעדן און אזוי ווייטער. אבער ס'דא אויך פעולות וואס מ'דארף טון מיט די עצם הנפש, מיט די נשמה. שווער דאס צו רעדן, ווער ס'גלייבט אין דעם, ווער ס'ווייסט פון דעם, ווייסט פון וואס איך רעד, און ווער נישט, איך ווייס נישט, מ'דארף טרעפן א אנדערע וועג עס צו מסביר זיין. דאס איז די טייטש תפילה. תפילה טייטש, איך זאג, איך דארף א צורך, איך דארף געלט, איך דארף פרנסה, איך דארף געזונט, איך דארף מיין חברים זאלן זיין געזונט, איך דארף אסאך זאכן, און איך קען עס נאר באקומען פון גאט. קען עס באקומען, אלטימעטלי איז עס תלוי אין א דבר נעלם, אין אין סוף, אלטימעטלי איז תלוי אין גאט, און תפילה טייטש איך זאג דאס, דאס איז טייטש תפילה, דאס איז די טייטש תפילה, פשוט טייטש, פשוט טייטש תפילה איז דאס. סאו, סאו איז, אבער אבער אבער לאמיר צוריק גיין, איך האב עס געמאכט זייער פענסי די פשוט'ע פשט, דאס פארשטיי איך יעצט אויפן מינוט וואס איך טראכט אריין אין דעם. אקעי. און אמאל איז דא א תפילה, ס'דא תפילות, ס'דא עכטע תפילות, א מענטש קען זעהן, איך מיין, קוק אין תהלים וועסטו זעהן דוד המלך האט געהאט עפעס איין קליינע צרה, און פון דעם איז געווארן א תפילה, ממש א פראכט פון א תפילה, ס'איז לייגט אראפ פאעטיש, אדער וואטעווער, ער האט אין דעם, אין דעם קליינע צורך וואס ער האט געהאט, האט ער אנגעקומען צו אזא מין קלארקייט, ער פארשטייט די גאנצע וועלט, פון שנות עולם, פון אלעס, און און דא זאגט ער אה און דא האב איך א חסרון רבונו של עולם תפלה סאו און דאס איז די ריכטיגע תפלה דאס איז א תפלה למשה איש האלהים הייבט אן בטרם הרים יולדו ביז שבעים שנה ביז די קליינע גרעזלעך וואס אונז זענען דאס איז א תפלה זהו זהו נקרא תפלה דאס הייסט תפלה למשה יא דאס איז נישט סתם און יעדע איינער האט לפי ערכו אזעלכע סארט תפלות בסדר אבער דאס איז תפלות פון שבת דאס איז תפלות פון תפלה למשה זאגט מען שבת אין די פסוקי דזמרה דאס איז תפלות פון. שבועות פון פסח, דאס הייסט תפילה און תורה רעד איך די זעלבע זאך, תורה איז נאר די אנדערע די רעווערס אימעדזש פון די זעלבע זאך, יא די ווייסט די אייבערשטער ווייסט תפילה מיינט אז די אייבערשטער ווייסט וואס דו ווילסט און תורה מיינט אז דו ווייסט וואס די אייבערשטער וויל רייט? די סעים טינג. אקעי סאו דאס איז די טייטש תפילה און דאס איז א טייטש תפילה, יעצט פרעגט א מענטש נו וואס איז מיט דינסטאג? שבת פארשטיי איך דאס קען דאווענען אזא תפילה, וואס מיט דינסטאג? דינסטאג איז מען פטור מן התפילה מען קען נישט האבן קיין כוונות מען פטור, איך ווייס אקעי אפשר. אבער ס'איז דאך א צריך עיון דאס, ווייל די גאנצע איידיע פון תפילה איז דאך ס'איז דא א פאראדאקס, די גאנצע איידיע פון תפילה איז אז איך ווייס עס נישט און איך בין מתפלל אויף דעם, ווען ווען מ'הא ווען מ'קען זאגן דעם תפילה למשה בעצם דארף מען נישט קיין תפילה, מ'זאגט עס נאר איך ווייס ארויסצוברענגען, מ'קען טראכטן פארוואס מ'זאגט דאס בכלל, ווייל ס'איז נישט קיין צורך לתפילה, ווען א מענטש דארף דאווענען די מערסטע איז ווען ער קען נישט דאווענען, רייט? ווען ער קען דאווענען ווען ער פארשטייט וואס מיינט תפילה, עס איז דאך פטור, אפשר דעמאלטס איז ער פטור מן התפילה, ווייל נישט מצד די עליון, נישט מצד די תחתון, ער איז העכער פון פשטות תפילה, תפילה איז דאך א הלכה, תפילה מיינט א מענטש האט א צרה, להלכה, מדאורייתא, תפילה טייטש אז איך האב נישט געטראפן קיין פארקינג ספעיס, זאג איך רבונו של עולם טרעף מיך פארקינג ספעיס, נאר וואס דען, איך האב א צורך, איך בין מתפלל אויף דעם, זאג איך, אה, ווי האט יענער געזאגט, מען דארף נישט מטריח זיין די אייבערשטער פאר אזעלכע קלייניקייטן, מיין מיין נישט אז די גרויסע זאכן וואס דו מיינסט זענען אויך קליין פאר אים, יא, ס'איז נישט קיין חילוק. סאו סאו סאו וואס איז פשט? סאו כ'האב גרויסע תפילות און איך זאג און עס וויל, אין אנדערע ווערטער איך וויל איך די אייבערשטער זאל מיך העלפן אין אין קלייניקייטן אויך, איך וויל נישט עפעס אזוי וויכטיג אז מ'טרעפט נישט קיין פארק, ס'איז אויך וויכטיג, קלייניקייטן אין יעדע אין כל תנועה תנועה איז דא זאכן צרכים וואס א מענטש דארף.

וואס ער מיינט איז, דאס דעם דארף מען האבן אביסל שפלות, דאס הייסט געט אף יור היי הארסעס אביסל, און פון די גרויסע צרות וואס מענטשן וואס פארשטייען אביסל האבן איז אז זיי ווייסן נישט וויאזוי צו טון זאכן ווען זיי האבן נישט דאס, לאז דיך אפ, תפילה ארבעט כפשוטו, איך בין יעצט סטאק אין די ליין און איך האב נישט קיין נערוון, טאטע העלף איך זאל האבן נערוון, אדער העלף אז די ליין זאל גיין שנעל, אדער העלף איך זאל טרעפן טשעינדזש פאר די משולח וואס בעט מיך טשעינדזש, זהו פשטות. אזוי ווי די תכלית הפשטות. אן אז אין מיין מיינד זאל זיין אז און דאס איז בעצם די תיקון פון אלע עולמות. ס'קען זיין ס'איז, ס'קען זיין ס'איז נישט. נישט יעצט אונזער פוינט. רבותי. און דאס איז די טייטש אז מען ציילט איין טאג א טאג, דאס אזוי קומט מען אן צו די שער החמשים. און וואס איז די הלכה? די הלכה איז אז דעמאלטס זאל מען טון אזוי ווי מען טוט הלכה, מען דארף דאווענען. זעלבע זאך איז תורה, זעלבע זאך איז מצוות און התגברות על היצר. איינער פון די ריזיגע ריזענס פארוואס אונז זענען נישט זיך מתגבר ווייל התגברות על היצר זעט אויס אזוי ווי ביי שלשידעס נישט קיין יצהרות אבער דאס איז זייער פיין דעמאלטס איז נישטא קיין יצר הרע. ווען עס איז יא דא א יצר הרע איך וויל זיך סתם פארברענגען די צייט איך וויל יעדער איינער ווייסט וואס יצר הרע איז איז דעמאלטס.

לאז דיך אפ מיט די תורה, עס דארף נישט זיין קיין קלארקייט, מען קען עס זאגן אין א אנדערע וועג, איך דארף קען טרייען צו פארשטיין זאכן אזוי ווי כמו גוי, איך וויל יעצט פארשטיין, לאז דיך אפ, איך גלייב נישט אין גארנישט, זיי מיך מסביר, דעמאלטס וועסטו האבן דיין אייגענע הבנה, דעמאלטס וועסטו האבן דיין אייגענע אמונה, ווילאנג א מענטש קען נישט דאס, ער זוכט אלעמאל צו האבן די קלארקייט וואס איז אזוי מלמעלה, וועט קיינמאל נישט האבן זיינס, קיינמאל נישט זיין קיין שבועותיכם. זעלבע זאך דו ווילסט האבן חיי בעולם הזה חיי נצח בעולם הזה דארפסט לעבן אביסל בעולם הזה עולם הזה זעט מען נישט קיין חיי נצח מען זעט וואס מען זעט מען זעט די באס וואס מען סטאק ביהיינד עס אין טרעפיק דעמאלטס זאגן טאטע העלף מיר אז די באס זאל גיין שנעלער אביסל און ער העלפט זאגן שכוח, אויך נישט קיין גרויסן שכוח, קיין מזמור לתודה פון פסח ביינאכט, איך ווייס וואס, שכוח, פלעין, טענק יו, זיי טענק יו השם, נישט אינגאנצן משוגע, און שוין, און אזוי מיר מאכן חמשים יום, דאס איז דבר פשוט, די זעלבע זאך אין לערנען און אין יעדע זאך, איך דארף נישט יעצט וויסן וויאזוי ס'גייט אנקומען צו די הלכה, איך גיי זאגן דן זיין, דן זיין, א צד אהער א צד אהין, מיין פרענד זאגט פארקערט צווייטע צד, איך זאג דאס איז ווי ס'ארבעט. און דאס איז בעצם די די זאך, דאס איז בעצם די זאך וואס לאזט אונז מאכן חמשים ווייל אונז זאגן די יום החמשים די שבועותיכם טייטש אז עס איז דיינס, דיינס ווערט עס נאר ווען מען הערט דיך עס אויף צו געבן, אין אנדערע ווערטער ווען דו לאזט דיך אפ פון די גרויסע השגות, און דו טוסט פשוט א טאג נאך א טאג דעמאלטס ווערט עס דיינס, דעמאלטס קען מען צוריק ווערן צוריק קאנעקטן די צוויי זאכן, אז די גרויסע זאך טאר אויך זיין דיינס ווייל דו האסט געטון אלע סטעפס דארט, יא דאס איז די חילוק פון שכל און אמונה, אמונה פשט כללות, מקיף, איך גלייב, זייער גוט. שכל טייטש איך גלייב נישט, איך פארשטיי יעדע פרט, א פרט נאך א פרט. אזוי ווי קודם איז דא אמונה אז מען האט אמונה, דאס איז פסח אמונה איז לפני השכל. אנדערש קען מען נישט אזוי ווי געזאגט אז נישט איז מען סטאק אין מצרים האט מען פראבלעמס, נאכדעם ספירה פשט מען לערנט חמצדיג, מען לערנט חמצדיג, מען לערנט נישט פסח'דיג, מען לערנט נישט הייליג, מען לערנט אן א רעקל, אן א גארטל, לערנען מיט א גארטל איז נישט תפילה, איז נישט קיין תורה. דארף לערנען א פרט נאך א פרט. נאכדעם וועסטו עס צוריק קאנעקטן די פנימי מיט די מקף וועסטו צוריק קאנעקטן די אמונה מיט די שכל, וועט עס זיין דיין אמונה, נישט נישט נאר יענעם'ס אמונה, פארשטייט זיך ס'איז קיינמאל נישט אינגאנצן דיינס, שוין. עניוועיס, דאס איז די מהלך פון פסח ספירה שבועות, פשוט'ע הבנה, איך האף אז מ'קען עס אביסל ארויסהאבן, מ'קען עס קאנעקטן מיט וואס ס'שטייט, מ'קען עס אביסל מקיים זיין, ברוך השם לעולם אמן ואמן.